זונטיק תצוה, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז קעגן די וואו פונעם מילוי פונעם אות יוד פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נשמה פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה, ואתה און דו משה רבינו, תצוה, דו זאלסט באפעלן, אדער ווי רשי זאגט אין פרשת אמור אז דא איז נישט געווען די עיקר ווי דער אייבערשטער האט אים געזאגט ער זאל טאקע באפעלן, נאר דער אייבערשטער האט אים געזאגט דו ביסט פארגעברייט צו באפעלן את בני ישראל פאר די אידישע קינדער, ווייל מען האט דאך גערעדט דא פון די מנורה, און דארף מען דאך וויסן פון וואו גייט מען האבן די אויל צו צינדן פאר די מנורה, די אויל וואס מען האט געברענגט ביי די נדבת המשכן דאס איז נאר געווען פאר די שמן המשחה, אבער די אויל האט משה רבינו באזונדער דארפן באפעלן ויקחו אליך זיי זאלן נעמען צו דיר שמן זית זך, קלאָרע, לויטערע איילבירטן אויל, כתית, צושטויסן אין אַ שטייסל און נישט צומאָלן אין אַ מילעכל, למאור צו באַלייכטן, להעלות, אָנצוצינדן, נר, אַ לעכט, תּמיד, שטענדיק. שטעלן זיך שוין די מפרשים, פאַרוואָס שטייט ואתּה תּצוה, שטייט נישט וידבר השם אל משה, אין אַלע פּרשיות זעט מען משה רבינו'ס נאָמען, פון ווען משה רבינו איז געבוירן ביז סוף התּורה, אויסער אין פרשת תּצוה, בעל הטורים ברענגט צוויי פּשטים אויף דעם. אדער וויבאלד משה רבינו האט געזאגט ביי די חטא העגל, ואם אין אז דו ווילסט נישט פארצייען פאר די אידן, מחני נא מספרך אשר כתבת, און אונז ווייסן מיר אז א קללה פון א חכם אפילו עס קומט מיט א תנאי איז עס אויך וועט עס אויך צושטאנד קומען, ממילא אפילו דער אייבערשטער האט למעשה מוחל געווען דעם עוון העגל, האט ער אבער אויכעט געמוזט אויסמעקן משה רבינו'ס נאמען, דער אייבערשטער האט אים נאר געזאגט לפנים משורת הדין וועל איך נישט אויסמעקן דיין נאמען פון די גאנצע תורה, נאר פון פרשת תצוה וואס דאס איז איין סדרה פאר די פרשת כי תשא וואס דארט איז מבואר און דארט שטייט ארויסגעשריבן די חטא העגל. נאך א פשט ברענגט דער בעל הטורים, ווייל באמת האט משה רבינו געדארפט זיין דער כהן גדול, נאר נאכדעם וואס ער האט מסרב געווען, ער האט נישט געוואלט גיין בשליחות פונעם אייבערשטן קיין מצרים, האט דער אייבערשטער געזאגט אז ס'וועט אוועקגענומען ווערן די כהונה פון אים, און ס'וועט געגעבן ווערן צו אהרן. איז דא אין די פרשה ווי ער האט געדארפט אויסקלויבן אהרן און אהערשטעלן די בגדי כהונה פאר אים, וואלט געווען א שטארקע עגמת נפש פאר משה רבינו ווען ס'ווערט דערמאנט זיין נאמען, ממילא האט מען פארהוילן זיין נאמען אין די גאנצע פרשה. פון דעם גר"א איז דא א פשט, וויבאלד די יארצייט פון משה רבינו ז' אדר געפאלט געווענליך אויס אין פרשת תצוה, האט דאס דער אייבערשטער שוין מרמז געווען פון אנהייב אן, מיט דעם וואס ער האט נישט אריינגעשטעלט זיין נאמען אין די פרשה. זאגט רש"י ואתה תצוה, שטייט אז ס'דארף זיין זך. איז רש"י לערנט אז די זך גייט ארויף אויף די שמן, בלי שמרים, די אויל זאל זיין אן א זאץ, כמו ששנינו במנחות, מגרגרו בראש הזית, מען קלויבט אראפ איינצעלע איילבירטן וואס זענען שוין גוט געצייטיגט ביים שפיץ פונעם איילבירטן בוים, וואס דארטן ווערט עס גוט אפגעבאקן פון די זון, און ס'קומט ארויס א לויטערע קלארע אויל, אן קיין זאץ. דער אבן עזרא האט געלערנט אז זך גייט ארויף אויפן זית, עס איז דא זיתים וואס זענען נישט אזוי שיין, עס איז שוין צודריקט, עס איז שוין אביסל פארדארבן, האט מען געדארפט נעמען שיינע לויטערע איילבירטן און פון דעם מאכן די שמן זית פאר די מנורה, זאגט רש"י כתית, הזיתים היה כותש במכתשת, די זיתים, כדי ארויסצונעמען אויל פאר די מנורה, האט מען עס צושטויסן אין א שטייסל ואינו טוחנן בריחים, מען האט עס נישט צעמאלן אין א מילעכל כדי שלא יהא בו שמרים, עס זאל נישט זיין קיין זאץ, ווען מען מאלט עס אין א מילעכל קומט ארויס זאץ, נאר מען לייגט עס אין א שטייסל, ואחר שהוציא טיפה ראשונה, נאכדעם וואס מען האט ארויסגענומען דעם ערשטן טראפ וואס דאס איז די לויטערסטע אויל, מכניסן לריחים האט מען עס אריין געלייגט אין א מילעכל וטוחנן און מען האט עס צומאלן און ארויס גענומען די איבעריגע אויל, והשמן השני פסול למנורה, די צווייטע אויל די געמאלענע איז פסול פאר די מנורה וכשר למנחות ס'איז נאר כשר פאר די קרבן מנחה שנאמר כתית למאור שטייט דא אין פסוק אז נאר למאור האט געמוזט זיין צושטויסן דווקא און נישט צומאלן ולא כתית למנחות פאר די מנחות האט געמעגט אויכעט זיין צושטויסן. להעלות נר תמיד, טייטש רשי מדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה, פארוואס שטייט נישט דא להדליק נאר להעלות, ווייל מען דארף עס אזוי לאנג שטיין און אנצינדן דעם קנויט ביז די פלאם וועט פון זיך אליין ארויפגיין. תמיד, לערנט רשי אז ס'מיינט נישט אז די מנורה האט געברענט שטענדיג ממש פיר און צוואנציג שעה, נאר וויבאלד מען האט דאס אנגעצינדן טעגליך, איז כל לילה ולילה קרוי תמיד, דאס הייסט אויכעט א שטענדיגע זאך, כמו שאתה אומר עולת תמיד, פונקט ווי דער קרבן תמיד הייסט תמיד, ואינה אלא מיום ליום, ס'איז נישט געווען יעדע מינוט האט מען געמאכט א קרבן, ס'איז נאר געווען איין מאל צו צוויי מאל א טאג, דאך הייסט עס תמיד ווייל ס'איז געווען א טעגליכע זאך, וכן במנחת חביתין פונעם כהן גדול נאמר תמיד, ואינה אלא מחציתה בבוקר מחציתה בערב, איין האלב דערפון האט מען געמאכט אינדערפרי און איין האלב נאכמיטאג. די זעלבע זאך דא ביי די מנורה, הגם מ'האט עס נאר אנגעצינדן איינמאל א טאג, וויבאלד ס'איז געווען א טעגליכע זאך, הייסט עס תמיד. אבל תמיד האמור בלחם הפנים, דאס איז שוין נישט די זעלבע מין תמיד ווי דא, נאר דארט איז עס תמיד ממש, משבת לשבת הוא, די שלחן איז קיין א רגע נישט געווען ליידיג, שטענדיג געווען דארטן לחם הפנים. דער רמב"ם ברענגט יא פון חזל אז דער תמיד פון דא אין פסוק איז יא דווקא, און ס'גייט ארויף אויף די נר המערבי, וואס די נר המערבי האט שטענדיג געברענט, און פון דעם האט מען נאכמיטאג אנגעצינדן די איבריגע לעכט, און אפילו מ'האט באמערקט אמאל אז ס'האט זיך אויסגעלאשן דארף מען עס צוריק אנצינדן, ס'האט געדארפט ברענען פיר און צוואנציג שעה, און דערפאר פאסט זיך זייער גוט די אויסדרוק תמיד. וואס שטייט דא אין פסוק ויקחו אליך, פארוואס זאל מען נעמען צו משה רבינו, איז די גמרא אין מנחות דרשנ'ט אז מען לערנט פון דעם פסוק ארויס דער אייבערשטער האט געזאגט פאר מיר איך דארף נישט די ליכטיגקייט לא לאורה אני צריך, נאר אליך, פאר דיר, דער וואס וועט אריינגיין אינעם אוהל מועד דער וועט דארפן צוקומען צו די ליכטיגקייט, אבער איך דארף עס נישט האבן. זאגט דער תרגום ואת תפקד ית בני ישראל ויסבון לך משחא זיתא דכיא כתישא לאנהרא לאדלקא בוציניא תדירא. זאגט דער פסוק באוהל מועד, ווי האט מען געצינדן די מנורה אינעם אוהל מועד, מחוץ לפרוכת, אויסער דעם פירהאנג אשר על העדות וואס איז נעבן די לוחות העדות וואס ס'ליגט אינעם ארון, יערוך אותו אהרן ובניו, זאל עס אהרן אדער זיינע קינדער אנרעכטן, אזוי לערנט דער תרגום אז דאס מיינט מסדר זיין, אין אבן עזרא ברענגט ער א פשט אז ס'איז א לשון ערכין, מען דארף שאצן, ווייל מען דארף זיך אויסרעכענען אויף די אויל אז ס'זאל זיין גענוג צו ברענען מערב עד בוקר, פון ביינאכט ביז אינדערפרי, לפני השם פאר'ן אייבערשטן, חוקת עולם, דאס איז א געזעץ אויף אייביג לדורותיהם, פאר זייערע דורות, מאת בני ישראל, זאגט דער אור החיים הקדוש, די פסוק קומט זאגן אז

זאגט דער פסוק ואתה און דו משה רבינו, הקרב אליך, דערנענטער צו דיר את אהרן אחיך דיין ברודער אהרן ואת בניו און זיינע זין איתו מיט אים מתוך בני ישראל פון צווישן די אנדערע אידן לכהנו לי, אז ער זאל מכהן זיין ער זאל זיין דער כהן פאר מיר, אהרן, נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן, אהרן מיט די פיר קינדער וואס ער רעכנט דא אויס, די זאל מען הייליגן און אויפנעמען פאר כהנים. פארוואס רעכנט ער דא אויס אלע נעמען פון אהרן'ס קינדער? ווי דער אבן עזרא וויל זאגן א אינטערעסאנטער פשט אז ס'קען זיין אז אהרן האט געהאט נאך קינדער אויסער די פיר און נאר די פיר האט מען געזאלבט. דער רמב"ן זאגט אז ער וויל ארויסברענגען אז די קינדער זענען נישט אטאמאטיש געווארן כהנים דורך דעם וואס מען האט געזאלבט אהרן, נאר מען האט זיי באזונדער יעדן איינעם געמוזט זאלבן, און דערפאר פנחס בן אלעזר וואס ער האט שוין געלעבט דעמאלט און מען האט אים נישט מיטגעזאלבט דא, האט ער נישט געהאט די דין כהונה ביז שפעטער ווען מען האט אים עס געגעבן במתנה ווען ער האט געהארגעט זמרי בן סלוא. זאגט רש"י ואתה הקרב אליך, לאחר שתגמר מלאכת המשכן, נאכדעם וואס דו ענדיגסט די גאנצע מלאכת המשכן, זאלסטו נעמען אהרן און אים זאלבן. זאגט דער תרגום ואת קרב לבסך יעש אהרן אחיו ויות בנו הי' עמי מגוי בני ישראל לשמש וכדומה אהרן נדב ואבי אלעזר ושמר בני אהרן זאגט דער פסוק ועשיתו בגדי קודש דו זאלסט מאכן הייליגע וועש לאהרן אחיך פאר דיין ברודער אהרן לכבוד אל עשה פארעסט דאס זאל זיין פאר אים א כבוד און א שיינקייט. דאס זענען געווען, זאגן די ראשונים, אזעלכע קליידער וואס די קעניגן פון יענע צייט פלעגן גיין אזוי אנגעטון, ממילא דאס איז געווען גאר מכובד'יגע און שיינע קליידער וואס מען האט זיך געקענט מיט דעם בארימען, קיינער פלעגט נישט טראגן אזעלכע שיינע קליידער. און בגדי קודש האט דאס געהייסן ווייל מען האט מיט דעם באדינט אינעווייניג אין די הייליגטום, אדער ווי דער רמב"ן זאגט לכבוד ולתפארת וויבאלד מען האט באדינט מיט דעם דעם מלך הכבוד וואס ער איז די תפארת עוזו פון כלל ישראל ווערט עס אויך אנגערופן לכבוד ולתפארת. זאגט דער תרגום ותעביד לבושי קודשא לאהרן אחוך ליקר ולתשבחא זאגט דער פסוק ואתה תדבר אל כל חכמי לב משה רבינו דו זאלסט רעדן צו אלע מענטשן וואס זענען קלוג אין הארץ אשר מלאתיו וואס איך האב אים אנגעפילט רוח חכמה מיט א גייסט פון קלוגשאפט, און מיר זעהן שפעטער אין זוהר הקדוש שטעלט ער זיך אויף דעם דיוק אז ער הייבט אן מיט א לשון רבים חכמי לב און ער ענדיגט מיט א לשון יחיד מלאתיו, דא אויפן פלאץ זאגן די מפרשים אז מלאתיו דער לשון יחיד גייט ארויף אויף לב, זיי זענען קלוג אין הארץ וואס איך האב אנגעפילט דעם הארץ מיט א רוח חכמה. ועשו און זיי זאלן מאכן את בגדי אהרן די קליידער פון אהרן לקדשו אים צו הייליגן לכהנו לי אים צו מאכן פאר א כהן פאר א באדינער פאר מיר. זאגט דער רמב"ן פארוואס האט אויסגעפעלט אז די מענטשן זאלן האבן א רוח חכמה, זאגט ער ווייל ווען מען האט געמאכט די בגדים האט עס געמוזט ווערן געמאכט לשמה, עס האט געמוזט האבן א כוונה, ממילא האבן זיי געדארפט זיין מענטשן וואס האבן דעם קאפ אויפן פלאץ און דעם הארץ אויף זיך, אז זיי זאלן קענען אינזינען צו מאכן די בגדי אהרן מיט דעם כוונה לקדשו לכהנו לי.

זאגט די פסוק ואלה הבגדים אשר יעשו דאס זענען די וועש די קליידער וואס זיי זאלן מאכן פאר אהרן, חושן, זאגט דער אבן עזרא ער הייבט אן מיט די אויסערליכע בגדים, די חושן איז געווען פארנט אויפן הארץ, הייבט ער אן מיט דעם, ואפוד, דאס איז אויך געווען פון אינדרויסן אויף די אנדערע זייט אויף די רוקן זייט, ומעיל, דאס איז געווען אביסל אריינציר, א אויבער העמד, אבער ס'איז געווען אונטער די חושן און די אפוד, וכתונת תשבץ א געקעסטלטע העמד'ל וואס דאס איז געווען אונטער די מעיל, מצנפת איז די היטל ואבנט איז א גארטל ועשו און זיי זאלן מאכן בגדי קודש הייליגע קליידער לאהרן אחיך פאר דיין ברודער אהרן ולבניו און פאר זיינע זין לכהנו לי אים צו מאכן באדינען פאר מיר. איז באמת דער פסוק רעכנט נאר אויס זעקס פון די שמונה בגדים, די הויזן וואס סיי אהרן און סיי זיינע קינדער האבן אנגעהאט שטייט נישט דא ארויסגעשריבן, און די זעלבע זאך די ציץ שטייט נישט ארויסגעשריבן זאגן די ראשונים ווייל די ציץ איז נישט קיין בגד, און דא רעדט ער נאר פון בגדים. און די הויזן איז א פשוטע זאך אז מען האט עס געטראגן, יעדער מענטש טראגט דאך א הויזן, האט מען נישט געדארפט ארויסשרייבן, אדער ווייל דא רעדט מען נאר פון זאכן וואס זענען לכבוד ולתפארת, און די הויזן איז לאו דווקא לכבוד ולתפארת, מען האט עס בכלל נישט ארויסגעזען, ס'איז געוועזן אונטער אלע בגדים. זאגט דער אור החיים הקדוש, אפילו ס'שטייט נישט ארויסגעשריבן די ציץ און די מכנסיים, האט מען דאס אבער יא מרמז געווען, אין סוף פון פסוק ג' שטייט ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי שטייט נאר אהרן און נישט בניו, און ס'שטייט לקדשו דאס גייט ארויף אויפן ציץ וואס נאר אהרן האט געטראגן און ס'איז געשטאנען דארטן קודש לה', און דאס וואס ס'שטייט אין סוף פון פסוק ד' ועשו בגדי קודש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי דאס רעדט מען פון די מכנסיים וואס דאס איז געוועזן אייניג ביי אהרן און ביי זיינע קינדער.

די גארטל, די אקסל בענדער זענען געוועזן פארן אפוד, למדנו שהאפוד שם לבד, והכתפות שם לבד, והחשב שם לבד, ס'האט געהאט דריי חלקים, ס'האט געהאט א חשב, דאס איז געווען א גארטל, נאכדעם האט עס געהאט אקסל בענדער פון אויבן, און נאכדעם האט עס געהאט עפעס א שטיקל בגד פון אונטן וואס דאס האט געהייסן אפוד, לכך אני אומר, פאר דעם זאגט רש"י, די פשט איז שעל שם הסינר של מטה, צוליב די שירצל וואס קומט פון אונטן,

זעט מען פון דעם אז דער אפוד איז נישט נאר א גארטל אדער אקסל בענדער, ס'איז אויך אזוי ווי א מעיל, ס'איז אויך א שטיקל בגד וואס מען טוט אן, און ס'ווערט אנגערופן אפוד טאקע צוליב דעם אונטערשטן חלק פונעם בגד, וואס דאס טוט אהערשטעלן און באצירן דעם מענטש. און מעיל, זאגט רשי, הוא כמין חלוק, דאס איז אזוי ווי אן אויבערהעמד, וכן הכתונת איז אויך א העמד, אלא שהכתונת איז סמוך לבשרו, דאס איז נאנט צום לייב, און מעיל, קרוי חלוק העליון, דער אויבערשטער בגד הייסט מעיל.

די הפטורה פון די וואך איז אין יחזקאל קאפיטל מ"ג, וויבאלד סוף פון פרשת תצוה רעדט מען פון די מילואים פון די חנוכת הבית פונעם ערשטן משכן וואס מען האט געבויט א שטוב פארן אייבערשטן, ברענגט מען אהער אין די הפטורה וויאזוי יחזקאל הנביא זאגט פאר וויאזוי ס'וועט אויסזען די חנוכת הבית פונעם בית המקדש השלישי, וואס וועט אראפקומען במהרה, וואס דאס וועט זיין די לעצטע פלאץ ווי דער אייבערשטער וועט מאכן רוען זיין שכינה. זאגט דער פסוק אתה בן אדם וואס יחזקאל הנביא האט זוכה געווען אז מען זאל אים רופן בן אדם צוליב זיין ענווה. הגד את בית ישראל את הבית, דערצייל פאר די אידן פונקטליך דעם שטוב, דעם בית המקדש וואס דו האסט געזען, וואס עס שטייט אין די פריערדיגע קאפיטלען, אז מען האט געוויזן פאר יחזקאל א מראה נבואה, דעם בית המקדש השלישי, מיט אלע זיינע שטיבעלעך און אפטיילונגען, ויכלמו מעוונותיהם, זאלן זיי זיך פארשעמען פון זייערע עבירות וואס צוליב זייערע זינד זענען די פריערדיגע בתי מקדשות חרוב געווארן, ומדדו את תכנית, און זיי זאלן אפמעסטן די חשבון פון די מאסן וואס דו וועסט זיי זאגן פונקטליך ווי גרויס און ווי ברייט און ווי הויעך אלעס איז געוועזן וואס דו האסט געזען אין די מראה נבואה, און זיי וועלן עס איינ'חזר'ן און געדענקען, ווייל לעתיד וועלן זיי דארפן בויען דעם בית המקדש השלישי. און ווי דער רדג זאגט פון דא איז א רמז אויף תחיית המתים, ווייל די מענטשן וואס זענען געווען אין די צייטן פון יחזקאל הנביא האבן געדארפט גוט איינ'חזר'ן די מדות פונעם בית המקדש השלישי, ווייל זיי וועלן אויפשטיין צו תחיית המתים ווען מען וועט דארפן בויען דעם דריטן בית המקדש. זאגט דער תרגום, את בר אדם חוי ית בית ישראל ית ביתא ויתכנעון מחוביהון וימשחון ית טקוסיה. זאגט דער אייבערשטער פאר יחזקאל הנביא ואם נכלמו, טאמער די אידן וועלן זיך טאקע פארשעמען מכל אשר עשו פון די אלע זינד וואס זיי האבן געטון, דעמאלט זאלסטו זיי ווייטער פארציילן פונקטליך וויאזוי די בית המקדש גייט אויסזען, ווייל דעמאלט וועלן זיי זוכה זיין אויפצושטיין תחיית המתים און דאס אויפבויען. אבער אויב זיי וועלן זיך נישט פארשעמען פון זייערע עבירות, זאלסטו טאקע נישט פארציילן ווייטער, ווייל זיי וועלן נישט האבן די זכיה אויפצושטיין תחיית המתים. ממילא זאגט דער פסוק, אויב זיי וועלן זיך פארשעמען, זאג זיי צורת הבית, די צורה פונעם גאנצן בית המקדש, דאס הייסט די אויסערליכע צורה פונעם גאנצן בנין וואס איז געוועזן אויפן הר הבית, ותכונתו און זיינע מאסן, דאס גייט ארויף אויף די אלע לשכות וואס איז געווען, ומוצאיו און זיינע ארויסגענג ומובאיו און זיינע אריינגענג, דאס הייסט אלע טויערן, וכל צורותיו. און אלע צורות, דאס גייט ארויף לויטן רד"ק אויף די שטיבעלעך פאר זיך, יעדע שטיבעלע פונקטליך ווי גרויס און ווי הויעך און ווי ברייט דאס האט געדארפט זיין, ואת כל חוקותיו און אלע זיינע געזעצן, יעדע שטיבל וואס מען האט געטון דארטן, וכל צורותיו מיינט אלע וואס מען האט אויפגעמאלן בילדער אויף די ווענט זענען דאך געווען אויפגעמאלן צורות פון כרובים און פון ביימער פארשידענע הערליכע בילדער, וכל תורותיו און אלע זיינע לערנונגען, הודע אותם זאלסטו זיי צו וויסן טון, וואו עס איז געווען די עזרת ישראל, די עזרת כהנים, די עזרת נשים, וכתוב לעיניהם, שרייב אראפ פונקטליך די אויסזען פונעם בית המקדש מיט אלע שיעורים דערפון פאר זייערע אויגן, און זיי זאלן דאס גוט איינ'חזר'ן און געדענקען, וישמרו זיי זאלן אפהיטן את כל צורתו זיין גאנצע אויסזען ואת כל חוקותיו און אלע זיינע געזעצן ועשו אותם, ווייל זיי וועלן דאס מאכן, לעתיד לבוא, טאמער זיי וועלן דאס גוט איינ'חזר'ן און געדענקען, און זיי וועלן גלייבן אין תחיית המתים, וועלן זיי אויפשטיין, און זיי וועלן דאס אליין מאכן.

זאגט דער פסוק זאת תורת הבית, דאס וואס דו האסט געזען אין די פריערדיגע קאפיטלען איז די לערנונג פונעם בית המקדש וויאזוי עס האט געדארפט אויסזען, על ראש ההר, ס'ווערט געבויט אויפן שפיץ פונעם הר הבית, כל גבולו זיין גאנצע גרעניץ סביב סביב ארום און ארום קודש קדשים, הגם די גאנצע הר הבית איז נישט געווען קדשי קדשים, ס'איז דאך נאר געווען קודש אקעגן דעם שטוב פונעם קדשי קדשים, אבער אקעגן ירושלים וואס ירושלים איז געוועזן קודש אקעגן גאנץ ארץ ישראל, איז די הר הבית מיט אלע שטיבלעך דארטן געווען אין א בחינה פון קדשי קדשים, הנה זאת תורת הבית, דאס איז די לערנונג פונעם בית המקדש. זאגט דער תרגום, דא אורייתא דביתא על ריש טורא כל תחומיה סחור סחור קודש קודשיא הא דא אורייתא דביתא. זאגט דער פסוק ואלה מידות המזבח, וויל ער אויסרעכענען ווי גרויס ווי ברייט די מזבח וועט זיין, זאגט ער א כלל באמות, ס'איז געבויט געווארן מיט אזעלכע אמות, וואס אמה, יעדע אמה דערפון איז אמה וטופח, נישט א אמה פון פינף טפחים, נאר א אמה פון פינף טפחים מיט נאך א טפח, דאס הייסט אז די אמות וואס מען וועט שפעטער רעדן זענען אמות פון זעקס טפחים גרויס. אבער נישט אלע אמות פון די מזבח זענען אמות פון זעקס טפחים, ס'איז דא פארשידענע זאכן פון די מזבח וואס זענען יא געווען אמה בת חמשה טפחים, און דאס רעכנט ער יעצט אויס, וחיק האמה, די אמה פונעם יסוד, פונעם שויס פון די מזבח, וואס איז דאך געווען הויעך אין די ערשטע צוויי בתי מקדשות איין אמה, און דא וועט מען זען שפעטער איז עס געווען צוויי אמה הויעך די יסוד, און ס'איז אריינגעגאנגען אין די ברייט נאכדעם איין אמה, איז די אמות זענען געוועזן א אמה בת חמשה טפחים, די זעלבע זאך ואמה רוחב, די אמה פון די ברייט פונעם סובב, וואס די סובב ביי די ערשטע צוויי בתי מקדשות איז עס געווען פינף אמה הויעך און איין אמה אריין, און דא וועלן מיר זעהן שפעטער מיט בית המקדש השלישי איז עס פיר אמות הויעך און איין אמה אריין, איז די אמות פון די הויעכקייט זענען יא געווען אמות בת ששה טפחים, אבער די אמה פון די ברייט פונעם סובב איז געוועזן א אמה בת חמישה. און אויכעט איר גבולה, איר גרעניץ אל שפתה ביי איר זוים סביב ארום, וואס דאס איז די קרנות, די ווינקלען, זרת האחד, איז געוועזן א האלבע אמה, באמת איז עס געווען א אמה על אמה, נאר א האלבע אמה ווען מען רעכנט פון די צענטער פונקט ביז די עקן, איז עס א האלבע אמה צו יעדע זייט, יענע אמה איז אויכעט געוועזן בת חמישה טפחים,

זאגט דער פסוק ומחיק הארץ פון די שויס פון די ערד דאס הייסט פון אונטן די מזבח עד העזרה התחתונה ביז די אונטערשטע חלק פון די מזבח דאס הייסט די אונטערשטע פרעים פון די מזבח איז געוועזן הויעך שתיים אמות אנדערש ווי די ערשטע צוויי בתי מקדשות וואס די יסוד איז געווען איין אמה הויעך, איז ביי די בית המקדש השלישי וועט עס זיין צוויי אמות הויעך, ורוחב אמה אחת, און נאכדעם וועט עס אריינגיין און ס'וועט שמעלער ווערן מיט איין אמה אין די ברייט, דאס הייסט אז די ערשטע פארעם פון אונטן איז געוועזן צוויי און דרײַסיק אמה אויף צוויי און דרײַסיק אמה, אבער אויף דעם די מיטלסטע פארעם איז געוועזן שמעלער מיט א אמה פון יעדע זייט, ס'איז נאר געווען דרײַסיק אויף דרײַסיק. ומהעזרה הקטנה, דאס הייסט פונעם יסוד, וואס דאס ווערט אנגערופן די קליינע חלק, ווייל עס איז נאר געווען צוויי אמות הויעך, עד העזרה הגדולה, ביז די גרעסערע חלק, דאס הייסט ביזן סובב, וואס דאס איז געוועזן העכער, דאפלט הויעך, איז געוועזן ארבע אמות, אנדערש ווי די פריערדיגע צוויי בתי מקדשות, וואס פון די יסוד ביז די סובב איז געוועזן פינף אמות הויעך, איז דא נאר געווען פיר אמות, ורוחב האמה, און נאכדעם איז אריינגעגאנגען א ברייטקייט פון א אמה, וואס דארט איז געוועזן די סובב.

עזרה קטנה, עזרה גדולה, עזרה תחתונה, רופט ער אן ארעיתא, מסמתא ארעיתא ווייל ס'איז געוועזן אנגעפילט מיט ערד. ווען מ'האט געמאכט דעם מזבח האט מען גענומען א פארעם פון האלץ, פון צוויי און דרײַסיק אמה אויף צוויי און דרײַסיק אמה הויעך, איינס אדער צוויי אמות, און מ'האט עס אנגעפילט מיט שטיינדלעך, מ'האט עס אנגעפילט מיט קאלעך און מיט פעך, און אזוי האט מען עס אנגעפילט און געמאכט א מזבח אדמה, און נאכדעם ארויפגעלייגט א צווייטן פארעם וואס איז געוועזן דרייסיג אויף דרייסיג און אזוי ווייטער, און מען האט עס כסדר אנגעפילט מיט שטיינדלעך און זאמד ביז ס'איז געווארן א גאנצע שטיק ערד, און דערפאר רופט ער עס אן מסמתא ארעיתא. זאגט דער פסוק ווייטער, וההראל, דאס איז שוין די אויבערשטע חלק פון דעם מזבח, און ער רופט עס אן הראל וואס דאס איז אזוי ווי אריאל וואס עס שטייט ווייטער אין פסוק, ווייל אויף דעם חלק איז שוין געווען די פייער פון דעם מזבח, וואס דער פייער האט אויסגעזען ווי א צורה פון א לייב. ארבע אמות, איז רש"י לערנט אז די אויבערשטע פארעם איז געוועזן פיר אמות הויך אנדערש ווי די פריערדיגע צוויי בתי מקדשות וואס די אויבערשטע חלק ס'הייסט פון די סובב ביז די קרנות איז נאר געוועזן דריי אמות, דא איז אבער געווען ביי די בית המקדש השלישי וועט זיין פיר אמות פון די סובב ביז די קרנות, ומהאריאל ולמעלה הקרנות ארבע, און אויף די אריאל דאס הייסט אויף די אויבערשטע פארעם האט מען געמאכט ביי די ווינקלען פיר קרנות וואס יעדע קרן איז געווען פון א אמה על אמה ברום אמה. זאגט דער תרגום, ומדבחא ארבע אמין ממדבחא ולעילא קרנתא ארבע, די מצודות ברענגט פון די גמרא אין זבחים א צווייטע פשט אויף וההראל ארבע אמות, אז די קרנות האבן זיך געצויגן, דאס הייסט אראפצו פון די קרנות האט מען געקענט פיר אמות אונטער דעם אויכעט לייגן די ד' מתנות לאמיר זאגן פונעם חטאת וואס מען האט געדארפט לייגן אויפן קרן האט נישט געמוזט זיין ממש אויפן קרן, די עיקר איז געווען אז ס'זאל זיין העכער דעם חוט הסיקרא, ווייסט מען דאך אז ס'איז געווען ביי די האלב פון די מזבח א חוט הסיקרא א רויטע ליניע וואס איז דורכגעלאפן און אפגעטיילט צווישן די דמים התחתונים און די דמים העליונים, איז ביי פינף אמה פון די ערד און פינף אמה פונעם קרן אראפ איז געוועזן דארטן די חוט הסיקרא וואס דאס איז געוועזן איין אמה אראפצו פונעם סובב קומט אויס אז פון די חוט הסיקרא ביז די קרן איז געוועזן פיר אמות די פיר אמות האט אויך געהאט א דין פונעם קרן דאס איז די פשט מהאריאל ולמעלה הקרנות ארבע אז דארט האט שוין אויך געהאט א דין פון די קרנות. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל י"ז, לב שמח, א פרייליך הארץ, א מענטש איז אינערליך צופרידן, ייטב גהה, דאס טוט שיין מאכן און גוט מאכן זיין צורה, זיין אויסזען, זיין גאנצע קערפער געפינט זיך גוט און ס'איז א רפואה פארן קערפער, פארקערט אבער ורוח נכאה, א מענטש וואס ער האט א צוקלאפטע גייסט, תיבש גרם, דאס טוט אויסטרוקענען אפילו דעם ביין, די מארך פון די ביינער ווערט אויפגעגעסן דורך דעם וואס ער איז אומצופרידן, ווי דער רלבג זאגט, ווען א מענטש איז צופרידן און פרייליך, איז די בלוט לויפט ארום אינעם גאנצן קערפער, און די ווארעמקייט טוט אריינגעבן א שיינקייט אין יעדן אבר, מה שאין כן ווען א מענטש איז צוקלאפט ביי זיך, פליסט נישט די בלוט ארום געהעריג איבעראל, און ער האט נישט דעם חמימות איבעראל, און דערפאר פעלט אים פון זיין גוטן אויסזען. זאגט דער תרגום, לבא חדיא משפר גופא ורוחא דכיכתא מיבשא גרמא. זאגט דער פסוק, שוחד מחיק, שוחד פונעם שויס, רשע יקח, דער רשע וואס ער וויל נעמען שוחד צו פארדרייען א דין תורה, נעמט ער עס ארויס שטילערהייט פונעם שויס פון דעם געבער, קיינער זאל נישט באמערקן, און זיין ציל איז להטות ארחות משפט, צו פארנייגן און פארדרייען די וועגן פון גערעכטיגקייט. רשי ברענגט א פשט, אז דער אייבערשטער איז גרייט אנצונעמען שוחד אפילו פון א רשע, טאמער דער רשע וויל זיך פארבעסערן זיינע מעשים, אפילו נאר בינו לבין קונו טוט ער תשובה, טוט דער אייבערשטער אננעמען די שוחד פון אים, און ער טוט פארדרייען דעם דין פון מדת הדין צו מדת הרחמים, און ער טוישט אים דעם גזר דין פון שלעכטס אויף גוטס. זאגט דער תרגום, שוחדא מן עובא יסב רשיעא, למצלי ארחא דדינא. זאגט דער פסוק את פני מבין חכמה, די חכמה ליגט פארנט פונעם פארשטענדליכן, ועיני כסיל בקצה הארץ, אבער די אויגן פונעם נאר מיינט אז די חכמה איז נישט פארנט פון אים, נאר מען דארף גיין ביז די אנדערע עק וועלט דאס צו טרעפן. זאגט רשי, דער חכם ווייסט אז מען קען נישט קונה זיין די גאנצע תורה אויף איינמאל, ס'דארף גיין ביסלעכווייז, און ער פירט זיך טאקע אזוי ווי זיינע עלטערן האבן זיך געפירט, ער לערנט צוויי פרקים משניות היינט און צוויי פרקים מארגן ביז ער קומט אן די גאנצע זאך, אבער דער כסיל ווערט אינגאנצן פארלוירן, ער זאגט געב א קוק, סדר נזיקין, מסכת נזיקין וואס דאס די ד' די ג' בבות באשטייט פון דרייסיג פרקים, ווי קען מען דאס קונה זיין? מסכת כלים נאך דרייסיג פרקים, מסכת שבת פיר און צוואנציג פרקים, ס'איז ממש עק וועלט, ער קען נישט קונה זיין די תורה און ער געבט אויף, אבער דער חכם ווייסט, צוביסלעך, צוויי פרקים איין טאג, צוויי פרקים דעם אנדערע טאג און מ'קומט אן. נאך א פשט שטייט אין די ראשונים, דער חכם ווייסט אז מען קען קונה זיין חכמה פון יעדן איינעם, איזהו חכם הלומד מכל אדם, פון יעדע זאך וואס שטייט אקעגן דעם מענטש, אז מען טראכט אריין קען מען פון דעם קלוג ווערן און ארויסנעמען חכמה. אבער דער כסיל, פונקט ווי ער איז אליין א כסיל, האלט ער אז אלע ארומיגע זענען אויכעט כסילים, ממילא זאגט ער, אויב איך וויל קונה זיין חכמה דארף איך אוועקפארן גאר ווייט, און דארטן קען מען קונה זיין חכמה, דא איז נישט דא פון וועם קונה צו זיין, אלע זענען דא כסילים פונקט ווי מיר, ממילא איז עיני כסיל בקצה ארץ און ער איז דאך פויל, ער האלט דאך נישט ביים אוועקפארן, איז ער קיינמאל נישט קונה קיין חכמה. זאגט דער תרגום, אפוי דסוכלתנא חדיין בחכמתא, ועינוי דסכלא בעומקא דארעא, דער גרא זאגט, א חכם, ווען ער לערנט, האט ער נישט אינזין צו מאכן א סיום און ענדיגן, ער האט אינזין צו לערנען דאס וואס ער לערנט, את פני מבין חכמה, זיין אויג קוקט אויף דאס וואס איז יעצט פארנט פון אים, די בלאט גמרא וואס ער איז יעצט עוסק דערין, דאס וויל ער קענען. די אויגן פונעם כסיל איז בקצה הארץ, ער הייבט אן צו לערנען א מסכתא, רעכנט ער שוין אויס ווען גייט זיין די סיום, און ווען גייט מען שוין ענדיגן גאנץ שס, ווייל זיין ציל איז נישט צו קונה זיין די תורה, נאר צו ענדיגן. זאגט דער פסוק כעס לאביו בן כסיל, א זון א כסיל איז א כעס פארן טאטן, דער טאטע ערגערט זיך אויף אים, וממר ליולדתו, פאר זיין מאמע איז ער נאך ערגער, ער איז א ביטערניש פאר די מאמע, ווייל פונעם טאטן האט ער נאך אביסל מורא, און ער ווייזט נישט ארויס זיין גאנצע כסילות פארן טאטן, אבער פון די מאמע האט ער נישט אזוי מורא, ממילא פאר די מאמע איז עס מער א אפקומעניש, דער אבן עזרא זאגט אז דער פסוק איז פארבינדן מיט פריער וויבאלד דער כסיל זאגט אז מען קען נישט קונה זיין קיין חכמה דא אויפן פלאץ נאר מען דארף אוועקפארן ווייט אוועק כדי קונה צו זיין תורה איז עס א כעס פאר זיין טאטן ווייל ער געזעגנט זיך אפ פון אים און ער פארט אוועק אין א ווייטע פלאץ דארטן קונה צו זיין חכמה און דער טאטע וואלט געקענט באשטיין ער זאל ענדערש זיין דא אין די געגנט די זעלבע זאך די מאמע אויך עס טוט איר וויי אז דער זון שיידט זיך אפ פון איר און ער פארט אוועק ערגעץ ווייט לערנען. זאגט דער תרגום ברא סכלא מכבד אבוי וממרמר לאמיה, רשי ברענגט א פשט אז דאס גייט ארויף די גאנצע פסוק אויף ירבעם בן נבט וואס ער איז געוועזן א כעס פאר אביו שבשמים און ער איז געווען א ביטערקייט פאר כנסת ישראל, זאגט די פסוק גם ענוש לצדיק לא טוב, הגם דער צדיק, ער קען בענטשן מענטשן, און ער קען מתפלל זיין אז דער אייבערשטער זאל מעניש זיין מענטשן ווען ס'קומט זיך זיי, אבער ס'פאסט נישט און ס'איז נישט גוט פאר א צדיק מעניש צו זיין אנדערע מענטשן אפילו ווען ס'קומט זיך זיי להכות נדיבים עלי יושר, ס'פאסט נישט אז מ'זאל שלאגן די נדיבים וואס זיי פירן זיך אויף ערליך, איז רשי זאגט אז דער פסוק קומט צו זאגן פארוואס האט דער אייבערשטער קיינמאל נישט פארטיליגט כלל ישראל, ווייל הגם ס'איז געוועזן חטאים, האט ער נישט געוואלט מעניש זיין אויכעט די ערליכע, איז וויבאלד ער האט נישט געוואלט מעניש זיין די צדיקים און די נדיבים וואס פירן זיך אויף מיט ישרות, האט דער אייבערשטער פארשוינט כלל ישראל און ער האט קיינמאל נישט גוזר געווען קיין גזירת כליון חס ושלום. דער רלבג זאגט אז דאס איז א המשך מיט די פריערדיגע פסוק, גייט ארויף אויף דעם כסיל, דער כסיל איז אזא פארדרייטער שלעכטער מענטש אז יעדער וואס איז ערליך איז ביי אים א שלעכטער, און דער וואס איז נישט איז ביי אים גוט, ממילא גם ענוש לצדיק לא טוב,

זאגט דער פסוק חושך אמריו, איינער וואס ער טוט צוריקהאלטן זיינע ווערטער, אפילו ווען ער דארף עפעס וויכטיג זאגן, האלט ער זיך איין, יודע דעת, אזא איינער ווייסט וויסנשאפט, ער איז א פארשטענדליכער קלוגער מענטש, יקר רוח, איינער וואס ער האלט טייער זיין גייסט, סיי זיינע ווערטער לויט רש"י, אדער ווי די גרא זאגט אפילו זיינע מחשבות, ער טראכט נישט קיין מחשבות בטלות, אזא איינער איז א איש תבונה, א פארשטענדליכער מענטש.

און דאס וואס מען דארף מעשר'ן דמאי ווען מען קויפט פון אן עם הארץ איז נאר א גזירה, צוליב דעם מיעוט עם הארצים וואס מעשר'ן נישט, האט מען מיקל געווען אז פאר ארעמע לייט וואס מען געבט זיי צדקה מעג מען זיי געבן צו עסן דמאי, מען דארף זיי נאר איינמעלדן אז דאס איז דמאי און טאמער זיי ווילן קענען זיי דאס מעשר'ן, ואת האכסניא דמאי, פאר די מיליטער פונעם אידישן קעניג וואס זיי קומען אין די געגנטער און זיי שטייען איין ביי מענטשן און מען דארף זיי צושטעלן שפייז, מעג מען זיי אויכעט געבן דמאי, זאגט די ברטנורא דאס איז נאר אויב זיי קומען צייטווייליג אבער אויב זיי נעכטיגן דא איבער דארף מען זיי יא געבן געמעשר'טע. פארציילט די משנה רבן גמליאל היה מאכיל את פועליו דמאי, רבן גמליאל האט אויכעט פאר זיינע ארבעטערס געגעבן צו עסן דמאי, און די ברטנורא זאגט אז להלכה טאר מען דאס נישט טון, ווייל די ארבעטערס פלעגט דאך זיין די סדר זיי צו געבן צו שפייזן פון די באלבאסנס געלט, און אויב ער געבט זיי פון דמאי וואס דארט איז דאך אריינגעמישט אויכעט זאכן וואס מען דארף אראפ געבן מעשר, קומט אויס אז ער איז פורע חובו משל וואס דארף פון זאכן וואס באלאנגען פארן לוי, ממילא זאל מען נישט געבן פאר די ארבעטערס צו עסן קיין דמאי. זאגט די משנה גבאי צדקה, די גבאי צדקה וואס זיי טוען צאמנעמען עסנווארג און עס פארטיילן פאר די ארעמע לייט, בית שמאי אומרים, דער בית שמאי האט געהאלטן אז אפילו פאר ארעמע לייט טאר מען נישט געבן צו עסן קיין דמאי, זיי קריגן זיך מיט די בית הלל וואס אונז האבן געלערנט מאכילין את העניים דמאי, זיי האלטן אז מען טאר נישט, ממילא זאגן זיי אזוי, נותנין את המעושר לשאינו מעשר, דאס וואס זיי האבן גענומען פון א חבר וואס ער מעשר'ט יא, דאס געבן זיי ווייטער פאר אן עם הארץ וואס זיי ווייסן אז ער מעשר'ט נישט, אזוי זאל ער נישט נכשל ווערן צו עסן דמאי. און ואת שאינו מעושר למעשר, דאס וואס זיי האבן צאמגענומען פונעם עם הארץ וואס ער מעשר'ט נישט, דאס געבט מען פאר א חבר וואס ער מעשר'ט געווענליך אלעס וואס ער באקומט. נמצאו קומט אויס, כל האדם אוכלין מתוקן, יעדער איינער עסט פארראכטענע עסנווארג און קיינער עסט נישט קיין דמאי. חכמים אומרים, מען דארף דאס נישט טון, גובין סתם, מען מאנט איין סתם, מען מאכט נישט קיין חילוק פון וועמען מען נעמט, מען לייגט אלעס אריין אינעם זעלבן שיסל, ומחלקין סתם און מען פארטיילט סתם, והרוצה לתקן יתקן, ווער ס'וויל פאררעכטן, דער זאל זיך אליין פאררעכטן. איז ברטענירא מסביר, הגם אונז האמיר געזאגט מאכילין את העניים דמאי, מיינט נאכנישט אז די ארעמעלייט מעגן אייביג עסן אומגעמעשר'ט, אויב מען געבט זיי איין סעודה ביי יענעם אינדערהיים מעגן זיי עסן, אבער אויב מען געבט זיי אסאך דארף מען זיי יא אפשיידן און דאס איז די פשט פון הרוצה לתקן יתקן. משנה בית. הרוצה לחזום עלי ירק להקל ממשאו, א מענטש שלעפט זיך ארום מיט א גרויסע בינטל ירקות און ס'איז אים אביסל צו שווער, וויל ער אראפנעמען די בלעטער דערפון וואס איז נישט אזוי געשמאק צו עסן, מען קען עס עסן, אבער ער דארף עס נישט, וויל ער עס אוועקווארפן, ער וויל זיך פארגרינגערן אביסל פון זיין לאסט. לא ישליך זאל ער אבער נישט אראפווארפן די בלעטער עד שיעשר ביז ער וועט עס מעשר'ן ווייל כ'האב מורא אז א עם הארץ וועט עס טרעפן און ער וועט עס עסן אזוי אומגעמעשר'ט קומט אויס אז דער וואס האט עס אראפגעווארפן ער האט מכשיל געווען דעם ארעמאן. רעדט מען דא אויך אויף א אופן זאגט די ברטענירא אז ס'איז שוין געוועזן מחיוב במעשר עס איז שוין געווען א געבינדענע פעקעלע וואס דעמאלטס איז געווען די גמר מלאכה למעשר אנישט אז ס'איז נאכנישט מחיוב במעשר ביסט נישט מחיוב אראפצונעמען פאר דו ווארפסט עס אוועק. זאגט די משנה הלוקח ירק מן השוק, איינער וואס ער קלויבט צאם ירקות, ער שטייט דארט ביים מארק און ער וויל קויפן ירקות, און ער הייבט אויף בינטעלעך ווייל ער וויל דאס קויפן, ונמלך להחזיר, נאכדעם האט ער זיך בארעכנט, ער דארף נישט די בינטל, ער דארף א צווייטע, און ער וויל צוריק געבן דאס וואס ער האט שוין געהאלטן אין די הענט, לא יחזיר עד שיעשר, זאל ער עס נישט צוריק געבן, ווילאנג ער וועט נישט מעשר'ן. פארוואס? ווייל מיט דעם וואס ער האט גענומען דעם בינטל האט ער עס קונה געווען, משיכה, הגבהה, דאס האט קונה געווען, און אז דאס איז זיינס, טאר ער עס נישט ארויסגעבן פון זיינע הענט, ביז ער וועט עס מעשר'ן. נאר וואס דען? דער באלבאס, דער וואס פארקויפט דארטן, ער דארף באצאלן פאר דעם מענטש די געלט פון די מעשר וואס ער שיידט אפ, ער שיידט דאך אפ יעצט מעשר אויף יענעמ'ס א זאך, איז דארף ער אים צוריקגעבן די ביסל געלט וויפיל ס'האט געקאסט די מעשר, אבער אומגעמעשר'ט טאר מען נישט צוריקלייגן. פארוואס? שאינו מחוסר אלא מנין. דאס הייסט אזוי, ווען מען וואלט נאך געדארפט מאכן א גאנצע רעכענונג, אויסרעכענען פונקטליך די פרייז, איז מיט די הגבהות און מיט די משיכה האט ער עס נאכנישט קונה געווען. אבער די בינטעלעך וואס ער קלויבט דארטן, דאס האט א באשטימטע פרייז, יעדע פעקל האט מען געוואוסט קאסט כך וכך. ס'פעלט נאר אז מען זאל צאמציילן וויפיל בינטעלעך ער האט גענומען. דאס הייסט נאכנישט גענוג א חסרון אז ס'זאל נאכנישט הייסן אריין אז ס'זאל נאך נישט אריינגיין אינעם רשות פון דעם קויפער, און ממילא ווען מ'האט שוין גענומען די בינטעלעך אין די הענט אריין, באלאנגט עס צו דעם לוקח, און אז ער וויל עס צוריק געבן, מוז ער עס קודם מעשר'ן. היה עומד ולוקח, אויב ער איז נאר געשטאנען און געקויפט, אבער ער האט עס נאך נישט גענומען אין די הענט אריין, נאר דער מוכר ער האט אים צוזאמגעשטעלט דארט א פעקעלע פון זאכן וואס ער פלאנט צו קויפן, וראה טוען אחר יפה ממנו, אויף די זייט האט ער געזען עפעס א בינטל וואס דאס איז געווען שענער און בעסער, און ער וויל עס אויפטוישן, מותר להחזיר, דעמאלטס מעג ער יא צוריקגעבן און זאגן פאר דעם מוכר, איך דארף נישט דאס וואס דו האסט מיר צוזאמגענומען, איך דארף עפעס אנדערש, מפני שלא משך, ווייל דא האט ער נאכנישט אליין מושך געווען, ס'איז נאר דער מוכר, ער האט צוזאמגענומען די בינטעלעך פאר זיינעטוועגן,

קען ער עס נישט אוועקלייגן פון זיינע הענט ווילאנג ער וועט עס נישט מעשר'ן, ווייל חזקה אויף א חבר אז אינו מוציא מידו דבר שאינו מתוקן, ואם מתחילה נטלן בשביל שלא יאבדו, אויב ווען ער האט עס אנהייב גענומען האט ער נישט געוואלט עס גלייך עסן, ער האט נאר געוואלט ס'זאל נישט פארלוירן גיין, אבער ער האט עס נאכנישט געפלאנט צו נעמען פאר זיך און אויפעסן, פטור איז ער פטור, דאס הייסט ער מוז נישט יעצט אויפן פלאץ אפשיידן די דמאי, ער קען עס אוועק לייגן אויף שפעטער, און שפעטער ווען ער וועט עס וועלן פארקויפן אדער אליין עסן, דעמאלטס האט ער צייט דאס אפצושיידן. זאגט די משנה, כל דבר א יעדע זאך שאין אדם רשאי למכרו דמאי, וואס אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרק, אז אויב א מענטש פארקויפט במידה דקה א קרעמער וואס פארקויפט ווייניג אויף אמאל, מוז ער אפשיידן דמאי פארדעם, איז יעדע זאך וואס א מענטש טאר נישט פארקויפן דמאי לא ישלח לחבירו דמאי זאל ער אויך נישט שיקן פאר זיין חבר במתנה דאס הייסט הגם די צוויי טעמים וואס מען האט געשמועסט פאריגע וואך פארוואס מען טאר נישט פארקויפן במידה דקה ווען ס'איז נישט גע'מעשר'ט דמאי זענען נישט שייך ביי א מתנה ווייל אונז האמיר דאך געשמועסט אז די טעם איז אדער ווייל מען פארדינט אסאך, און דאס איז נישט שייך ביי מתנה, אדער ווייל ווען מען פארקויפט ווייניג אויף אמאל קומען קליינע קינדער אין געשעפט אויך, און זיי קויפן און זיי ווייסן נישט אז מען דארף מעשר'ן, און דאס איז דאך אויך נישט שייך דא ווען ער שיקט א מתנה פאר זיין חבר אן ערוואקסענער. אבער דעסוועגן דאך, לא פלוג, די חכמים האבן נישט געמאכט קיין חילוק, און מען האט געזאגט אז א מתנה איז פונקט ווי א מכר, און ווייניג אויף אמאל טאר מען נישט שיקן פאר א חבר ווילאנג מען מעשר'ט נישט. רבי יוסי מתיר בודאי ובלבד שיודיענו רבי יוסי זאגט אז די הלכה איז נאר טאקע ביי דמאי אויב אבער עס איז זיכערע טבל איז דאך עס זייער הארב האב איך נישט מורא געהאט אז דער מענטש וואס ער שיקט די מתנה פארן חבר וועט פארגעסן צו זאגן פארן חבר אז דאס איז נישט גע'מעשר'ט ובלבד שיודיענו ער מוז אים טאקע איינמעלדן און זאגן איך שיק דיר דא טבל ודאי און יענער וועט שוין אליין וויסן דאס צו מעשר'ן אבער ביי דמאי טאר מען טאקע נישט ווייל וויבאלד ס'איז נישט אזוי הארב וועלן מענטשן פארגעסן צו מעלדן אז דאס איז נישט גע'מעשר'ט. משנה ד', המוליך חיטים, ווען איינער פירט ווייץ לטוחן כותי, צו א מילנער וואס ער איז א כותי, רעדט מען דא אמאליגע צייטן וואס די כותים האבן נאך געהאט א שטיקל דין ווי אידן, או לטוחן עם הארץ, אדער צו א מילנער אן עם הארץ. בחזקתן למעשרות ולשביעית, ס'בלייבט די ווייץ מיט די זעלבע חזקה לגבי מעשר און לגבי שמיטה. אויב ער האט אים געטראגן זאכן וואס זענען שוין געווען געמעשר'ט, דארף ער נישט נאכאמאל מעשר'ן ווען ער נעמט עס צוריק פון אים, און די זעלבע זאך אויב ער האט אים געטראגן זאכן וואס זענען געוואקסן אין די זעקסט יאר פון שמיטה, דארף מען נישט טראכטן אז ער האט עס אויפגעטוישט מיט זאכן וואס זענען געוואקסן אין די שמיטה יאר, זיי זענען נישט נחשד אויפצוטוישן, שפעטער אבער וואס די כותים האט מען געכאפט דארטן ביי זיי עפעס א דמות פון א יונה וואס זיי פלעגן זיך בוקן דערצו אויפן הר גריזים האט מען זיי געגעבן געהעריגע דינים ווי גוים, האט זיך געטוישט טאקע די הלכה און זיי האבן א דין ווי א גוי וואס איז יא נחשד אז מען טוישט אויף, ווי די משנה זאגט ווייטער. זאגט די משנה לטוחן נכרי, אויב מען האט געגעבן די ווייץ פאר א גוי'שע מילנער איז ווען מען נעמט עס צוריק האט עס א דין דמאי, פארוואס? ווייל איך זאג אז דער גוי באקומט דאך אויכעט פון אנדערע אידן עם הארצים ווייץ צו מאלן, האט ער אויפגעטוישט די ווייץ פון דעם חבר וואס איז שוין געווען געמעשר'ט מיט די ווייץ פונעם עם הארץ וואס איז נאכנישט געווען געמעשר'ט, וויבאלד ס'איז א ספק דארף מען דאס מעשר'ן.

איז דארף מען עס נישט נאכאמאל מעשר'ן ווייל אפילו ווען ער האט עס אויפגעטוישט מיט זיינע זאכן איז דאך עס ווייטער פטור פון מעשר, רבי שמעון אומר דמאי, רבי שמעון האט געהאלטן אז דער גוי פונקט ווי ער האט באקומען צו באהאלטן זאכן פון איין איד, אפשר האט אים א צווייטער איד אן עם הארץ אויכעט געגעבן זאכן צו היטן און ער האט אויפגעטוישט די צוויי פקדונות, איז ווען דער חבר קומט און ער נעמט צוריק זיין פעקל קען מען חושש זיין אז דאס איז געווען אן עם הארצישע פירות, ממילא דארף מען עס יא מעשר'ן דמאי. תנא קמא האט אבער געהאלטן אז ס'איז נישט קיין שכיח'דיגע זאך אז צוויי מענטשן זאלן די זעלבע צייט אריינגעבן א פיקדון פאר א גוי די זעלבע מין זאך, ממילא האב איך נישט מורא אז ער האט אויפגעטוישט, אנדערש ווי אין די רישא פון די משנה, וואס דער גוי איז א מילנער און יעדער איינער געבט אים צו מאלן ווייץ, דארט האב איך מער חושש געווען אז ער האט אויפגעטוישט דעם חבר'ס פירות מיטן עם הארץ'ס פירות. משנה ה' הנותן לפונדקית, ער געבט פאר זיין גאסטגעבערין ווייץ און זי באקט אים אפ דערפון א ברויט, מען רעדט דא פון תלמידי חכמים וואס זיי גייען לערנען אין די ווייטע פלעצער אין א ישיבה און זיי שטייען איין ביי א פרוי א פונדקית און זי שטעלט אהער דאס עסן פאר זיי מעשר את שהוא נותן לה, פאר ער געבט איר די ווייץ דארף ער אראפ נעמען מעשר, ווייל א חבר ציט נישט ארויס פון זיינע הענט א זאך וואס איז נישט מתוקן, און איך האב דאך מורא אז זי גייט עס אויפטוישן ווי די משנה זאגט ווייטער, זאל זי נישט נכשל ווערן צו עסן אומגעמעשר'ט, ואת שהוא נוטל ממנה, נאכדעם וואס ער נעמט צוריק פון איר די ברויט, דארף ער נאכאמאל אראפנעמען מעשר, מפני שחשודה לחלוף. זי איז נחשד אז זי טוישט אויף. פארוואס? ווייל די פונדקית טראכט צו זיך, דער אינגערמאן, צו דער בחור, דער איז דאך אזא חשוב'ער תלמיד חכם, ער לערנט תורה א גאנצן טאג, לאמיך אים געבן פיינע עסן, און טאמער די ברויט וואס זי האט אפגעבאקן פאר דעם תלמיד חכם איז קאלט געווארן, נעמט עס פאר זיך און זי געבט אים א פרישע ברויט פון אירע ווייץ, איז וויבאלד זי איז פארדעכטיגט אויפצוטוישן, איז ווען מען נעמט פון איר א ברויט דארף מען נאכאמאל אראפנעמען מעשר. אמר רבי יוסי, אין אנו אחראין לרמאין, אונז האבן מיר נישט אחריות אויף די פאפערס. דער תנא קמא האט געהאלטן אז זי טוט עס אלס א טובה, זי איז זיך מורה היתר ווייל זי וויל גוטס טון פאר דעם תלמיד חכם, רבי יוסי האט געהאלטן אז איר ציל איז צו גזל'ען. זי נעמט אוועק פון אים ווייל זי וויל דאס גזל'ען, אויב אזוי איז האבן אונז נישט אחריות אויף איר, און אינו מעשר אלא מה שהוא נוטל ממנה בלבד, נאר ווען ער נעמט צוריק פון איר די ברויט, דעמאלס דארף ער מעשר'ן, אבער די ווייץ וואס ער געבט איר איבער צו גיין מאלן און אפבאקן, דאס דארף ער נישט מעשר'ן, און אז זי וועט עסן דערפון אומגעמעשר'ט, איז עס נישט אונזער אחריות. משנה ו'. הנותן לחמותו, דער איידעם שטייט איין ביים שוויגער, געבט ער איבער פאר די שוויגער אויכעט זיינע עסן אז זי זאל עס אפבאקן. א שוויגער מיינט נישט אזוי ווייט די טובה פונעם איידעם, ממילא אויב ס'ווערט נאר קאלט דאס ברויט גייט עס נאכנישט אויפטוישן מיט זיינע זאכן. אבער מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ממנה, מפני שהיא חשודה לחלוף את המתקלקל, טאמער ס'וועט ווערן פארדארבן, ס'וועט ווערן צוגעברענט עפעס, איר אייגענע טובה מיינט זי, און זי וויל נישט פארשעמט ווערן פאר דעם איידעם, און זי וויל אויך נישט געבן פאר איר טאכטער עפעס שלעכטע עסן, ווי די משנה זאגט ווייטער, אמר רבי יהודה, די טעם דערפון איז, רוצה היא בתקנת בתה, זי וויל אין די תקנה פון איר טאכטער, וואס איר טאכטער עסט דאך ביי איר, זאל זי עסן פיינע עסן, ובושה מחתנה, זי שעמט זיך פונעם איידעם אז זי האט אים צוגעברענט זיין מאכל, איז אויב ס'ווערט נתקלקל, דעמאלטס טוישן זיי עס אויף. די פונדקית טוישט אויף אפילו ווען עס ווערט נישט מתקלקל, פאר דעם האט די משנה פריער נישט געזאגט מפני שחשודה לחלוף את המתקלקל, נאר דארטן טוישט זי אויף אפילו פון א קאלטע ברויט אויף א ווארעמע ברויט, א שוויגער טוישט נאר אויף ווען עס איז מתקלקל, ממילא איז ווען מען געבט איבער פארן שוויגער די ווייץ דארף מען עס מעשר'ן, ווייל אז נישט אפשר וועט זי עסן דערפון זי וועט עס אויפטוישן, און עס וועט אויסקומען, כ'האב איר מכשיל געווען צו עסן אומגעמעשרט, און די זעלבע זאך ווען מען נעמט צוריק דארף מען ווייטער מעשר'ן ווייל ס'קען זיין אז זי האט אויפגעטוישט און געגעבן אירע ווייץ און מ'רעדט דא ווען די שוויגער איז פארדעכטיגט אויף מעשר. זאגט די משנה מודה ר' יהודה בנותן לחמותו שביעית אויב אין א שמיטה יאר געבט מען פאר די שוויגער פירות פון די זעקסטע יאר וואס איז נישט קיין שמיטה פירות איז רבי יהודה וואס ער איז די תנא קמא מודה שאינה חשודה להחליף להאכיל את בתה שביעית, זי איז נישט פארדעכטיג צו אויפטוישן די פירות פון די זעקסטע יאר מיט אנדערע פירות וואס זי האט ביי זיך אין שטוב פון די זיבעטע יאר, ווייל זי וויל דאך נישט מכשיל זיין איר טאכטער אז די טאכטער זאל עסן שמיטה פירות, אין די געגנטער ווי רבי יהודה האט געוואוינט אין זיינע צייטן זענען מענטשן זייער נזהר געווען מיט שמיטה, איז ביי שמיטה האט ער מודה געווען אז מען איז נישט חושש אז מען וועט אויפטוישן. זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף י ב עמוד א', אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, יעדער וואס האט נישט געזאגט די ברכה פון אמת ויציב אינדערפרי, ואמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו האט ער נישט יוצא געווען זיין חוב, שנאמר להגיד בבוקר חסדך אינדערפרי דארף מען פארציילן די חסדים וואס דער אייבערשטער האט געטון ביי יציאת מצרים, ואמונתך בלילות ביינאכט דארף מען זאגן אמת ואמונה וואס דארט שטייט די אמונה וואס אונז האמיר אז די אייבערשטער וועט בעתיד אויך טון פאר אונז די אלע ניסים וואס מען רעכנט דארטן אויס, הגואלנו מיד מלכים, מיד עריצים, השם נפשנו בחיים, וואס רש י דרוקט זיך אויס, כל אלה הניסים התדירים תמיד, וואס מען דארף שטענדיג צוקומען צו אזעלכע ניסים, איז דאס איז אונזער אמונה וואס אונז גלייב מיר אינעם אייבערשטן און דאס זאגט מען ביינאכט. רבינו יונה לערנט אז ואמונתך בלילות מיינט די אמונה וואס אונז האמיר אז דער אייבערשטער איז א באגלייבטער און א טראסטבארער און ווען מען געט אים איבער די נשמה יעדע נאכט אלס א פיקדון איז אנדערש ווי א בשר ודם וואס אז מען געט אים א פיקדון געווענליך געט ער עס צוריק די זעלבע ווי מען האט אים עס געגעבן און אמאל געט ער עס צוריק אפילו ווייניגער ווי מען האט אים עס געגעבן אבער דער אייבערשטער געט מען אים צוריק א מידע אויסגעהארעוועטע נשמה און ער געט עס צוריק אינדערפרי מיט א פרישקייט דאס איז די אמונתך בלילות. וואס איז דער פשט לא יצא ידי חובתו? האט מען שוין געלערנט אפאר וואכן צוריק, אויסגעשמועסט אינעם רמב ם, די הגהות מיימוניות זאגט אז די קריאת שמע האט מען יוצא געווען נאר די ברכת קריאת שמע האט מען נישט יוצא געווען, כסף משנה זאגט ער א פשט אז אפילו די קריאת שמע אליין האט מען נישט ריכטיג יוצא געווען ווייל א חלק פון קריאת שמע איז צו זאגען די אמת ויציב און אמת ואמונה. זאגט די גמרא ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב המתפלל ווען איינער דאווענט שמונה עשרה, כשהוא כורע ווען מען ביקט זיך, ביי די פאר מאל וואס מען דארף זיך ביקן, כורע בברוך, ביי די ווארט ברוך דעמאלטס ביקט מען זיך, כשהוא זוקף ווען מען הייבט זיך אויף, זוקף בשם, ביים שם זאל מען זיין אויפגעהויבן שוין, אמר שמואל מאי טעמא דרב דכתיב, השם ווען מען זאגט דעם אייבערשטנ'ס נאמען זוקף כפופים, דעמאלטס איז שוין אויפגעהויבן די איינגעבויגענע, פרעגט די גמרא מיתיבי ס'שטייט א פסוק ומפני שמי נחת הוא, איז דאך משמע פון דעם פסוק אז מען דארף זיין בהכנעה בשעת מען זאגט דעם שם, ענטפערט די גמרא ניין, מי כתיב בשמי, בשעת מען זאגט דעם אייבערשטנ'ס נאמען דארף מען זיין נכנע און געבויגן, מפני שמי כתיב, פאר די שם, ווען מען זאגט דער ברוך, דעמאלטס דארף מען זיין געבויגן, אבער ביים שם דארף מען שוין זיין אויפגעהויבן. רבינו יונה זאגט אז ווען מען בייגט זיך אראפ ביי ברוך איז מען זיך מכניע, מען האט יראת שמים, איינער וואס האט יראת שמים, אזא איינער קען זיך פארזיכערן און פארלאזן אויפן אייבערשטן, און דאס איז די פשט זוקף בשם, מען הייבט זיך אויף און מען כאפט זיך אן אינעם אייבערשטן און מען פארזיכערט זיך אויף אים אז אלעס וועט זיין פיין, ס'איז געבינדן איינס אינעם צווייטן, אויב מען האט יראה, דעמאלטס קען מען האבן בטחון. זאגט די גמרא אמר ליה שמואל לחייא בר רב בר אוריין דו בן תלמיד חכם תא קום ואימא לך און איך וועל דיך זאגן מילתא מעליותא גוטע זאכן דאמר אבוך וואס דיין טאטע האט געזאגט הכי אמר אבוך אזוי האט דיין טאטע געזאגט כשהוא כורע ווען מען בוקט זיך כורע בברוך כשהוא זוקף זוקף בשם זאגט די גמרא רב ששת כי כרע ווען ער האט זיך געבוקט כרע כחיזרא האט ער זיך זייער שנעל געבוקט אזוי ווי א שטעקן וואס מען געט א ווארף אראפ וואס אויף איינמאל געט עס א פאל אראפ כי קא זקיף ווען ער האט זיך אויפגעהויבן זקיף כחיויא האט ער זיך שטייט אויפגעהויבן אזוי ווי א שלאנג קודם הייבט מען אויף דעם קאפ און נאכדעם דעם קערפער כדי עס זאל נישט אויסזען ווי דאס בוקן איז א משא דארף עס צוגיין צושטייטעלעך. ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב, כל השנה כולה אדם מתפלל הקל הקדוש, מלך אוהב צדקה ומשפט. חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכפורים, שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט. ורבי אלעזר אמר, אפילו אמר הקל הקדוש יצא. אויך אין די עשרת ימי תשובה, אויב זאגט מען הקל הקדוש האט מען יוצא געווען, שנאמר, שטייט א פסוק אין ישעיה ויגבה ה' צבקות במשפט, והקל הקדוש נקדש בצדקה. אימתי ויגבה השם צבקות במשפט, ווען זיצט דער אייבערשטער אויף די כסא משפט? אלו עשרה ימים שמראש השנה ועד יום הכפורים, וקאמר הקל הקדוש, אין דעם זעלבן צייט שטייט אין פסוק והקל הקדוש, נקדש בצדקה זעהן מיר אז מען מעג דעמאלטס יא זאגען הקל הקדוש, מאי הוה עלה וואס בלייבט למעשה? אמר רב יוסף, מען דארף זאגען הקל הקדוש, און מלך אוהב צדקה ומשפט, אזוי ווי א גאנץ יאר. רבה אמר מען דארף זאגן המלך הקדוש והמלך המשפט והלכתא כרבה. און וואס בלייבט די הלכה בדיעבד? בדיעבד אויב מען האט געזאגט הקל הקדוש האט מען נישט יוצא געווען, אבער אז מען האט געזאגט מלך אוהב צדקה ומשפט זאגט די רבינו יונה וויבאלד מען האט דערמאנט מלך און משפט האט מען יוצא געווען. זאגט דער זוהר הקדוש ואתה תצוה את בני ישראל, שטייט אויך אין דעם פסוק ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך, אמר רב חייא מאי שנא הכא, ובכל אתר דכתיב ואתה הקרב אליך ואתה תדבר אל כל חכמי לב, ואתה תצוה את בני ישראל, ואתה קח לך בשמים ראש, מר דרור. וואס איז די פשט פון די ואתה? פארוואס שטייט נישט סתם והקרבת ודברת וצוית ולקחת? וואס איז די איבערטייטש און פארוואס שטייט דא ואתה? אלא נאר כולא ברזא עילאה איהו, דאס איז אלעס א אויבערשטע דערהויבענע סוד לאכללא שכינתא בהדיה, צאמצונעמען די שכינה אויכעט אין איינעם מיט אים, אתה גייט ארויף אויף די שכינה, און די ואתה די ו' גייט ארויף אויף משה רבינו, ממילא ואתה איז משה רבינו צוזאמען מיט די שכינה הקדושה. אמר רבי יצחק, נהורא עילאה, די אויבערשטע ליכטיגקייט, וואס דאס איז די מידה פון תפארת, און נהורא תתאה, די אונטערשטע ליכטיגקייט, די מידה פון מלכות, כליל כחדא, ווען עס איז צוזאמגענומען אין איינעם אקרי ואתה, דעמאלטס ווערט עס אנגערופן ואתה, די ו' איז תפארת און אתה איז מלכות, כמה דאת אמר ואתה מחיה את כולם,

אמר רבי אלעזר מהכא, איך האב א צווייטע פסוק פון ווי מען זעט אז די שכינה האט גערוהט אויף די ארבעטער, ווייל ס'שטייט אשר נתן השם חכמה ותבונה בהמה, חכמה ותבונה זאגט ער גייט ארויף אויף מוחין פון חכמה און בינה, בהמה גייט ארויף אויף תפארת ומלכות, ממילא איז געוועזן א יחוד ביי די ארבעט פון די משכן.

אשר מלאתיו רוח חכמה דשריא שמשא בסיהרא, ס'האָט גערוט די תפארת און די מלכות באשלמותא דכולא מיט אַ שלימות פון אַלעס, ועל דא אתרשים כולא בכל אתר, פאַר דעם איז געווען אַ יחוד השלם אַף יעדן פּלאַץ ביי די מלאכת המשכן. אמר רבי אלעזר אי הכי הני ואתה ואתה איך מתיישבן בקרא, אויב דו לערנסט אַרויס פון אַ צווייטן פּלאַץ אַז ס'איז געווען אַ יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה פאַרוואָס פעלט אויס זאָל שטיין ואתה? אמר ליה כולהו מתיישבן נינהו, אלעס ווערט פארענטפערט, ואתה הקרב אליך ליחדא בהדיה ולקרבא בהדיה רזא דשמא קדישא כדקא יאות, אז דער ואתה דאס איז מלכות, זאל ברענגען צו תפארת וואס משה רבינו איז א מרכבה צו תפארת, אז ס'זאל זיין א יחוד, צאמנעמען די ביידע שמות פון הוויה און אדני אויף אמאל, ואתה תדבר אל כל חכמי לב בגין דכולהו לא אתיין למעבד עבידתא די אלע חכמי לב זענען נישט געקומען טוהן די ארבעט, עד דרוח קודשא ממללא בגווייהו, ביז א רוח הקודש האט גערעדט אין זיי, און ולחש לון בלחישו האט שטילערהייט זיי געזאגט וויאזוי צו מאכן די אלע זאכן, וכדין דעמאלטס, עבדי עבידתא, האבן זיי געטון זייער ארבעט. זאגט דער רמב"ם אין הלכות קריאת שמע, פרק ג', צואת האדם, אפפאל פון א מענטש, וצואת כלבים וחזירים בזמן שיש בתוכן עורות, צואה פון כלבים און חזירים האט נישט קיין ריח רע נאר ווען מען לייגט אריין דערין לעדער, מען פלעגט אויסארבעטן לעדער מיט די צואה. און וכל צואה שריחה רע כגון אלו, יעדע צואה וואס האט אזא מין שלעכטע ריח, אסור לקרות קריאת שמע כנגדה, מען טאר אקעגן דעם נישט ליינען קריאת שמע, וכן כנגד מי רגליים של אדם, קעגן מי רגליים פון א מענטש טאר מען נישט ליינען קיין קריאת שמע. אבל מי רגליים של בהמה קורין כנגדן מעג מען יא ליינען דערקעגן קריאת שמע. קטן א קליין קינד שאינו יכול לאכול כזית דגן, ער קען נישט עסן א כזית דגן בכדי אכילת פרס וואס דאס מיינט בכדי שיאכל הגדול כשלושה ביצי דגן, די זעלבע צייט וואס א ערוואקסענע מענטש קען עסן דריי שיעורים פון א איי פון דגן, דאס הייסט לויטן רמב"ם א אכילת פרס, אויב ער קען נישט אזוי שנעל עסן איין כזית דגן, אין מרחיקין דארף מען זיך נאך נישט דערווייטערן לא מצואתו ולא ממי רגליו. זאגט דער רמב"ם היתה צואה יבשה כחרס, אויב די צואה איז שוין געווען פארטריקנט ווי א שארב, אסור לקרות כנגדה טאר מען נאך אלץ נישט ליינען קיין קריאת שמע אקעגן דעם, אבער ואם היתה יבשה יותר מחרס איז געווען טריקענער פון א שארב עד שאם זרקה ווען ער וואלט עס געווארפן תתפרך וואלט זיך עס צוברעקלט און מ'דארף צולייגן און ס'האט נישט קיין ריח רע הרי היא כעפר האט עס א דין ווי זאמד ומותר לקרות כנגדה מ'מעג ליינען דערקעגן קריאת שמע מי רגליים שנבלעו בקרקע וואס איז איינגעזאפט געווארן אין דער ערד אם היו מרטיבין היד, ווען מען לייגט ארויף א הענט דערויף ווערט עס פייכט, אסור לקרות כנגדן טאר מען נאכנישט ליינען קיין קרישמע דערקעגן, ואם לאו אז ס'ווערט נישט פייכט די הענט מותר, מעג מען שוין ליינען דארטן קרישמע. כמה ירחיק אדם מצואה וממי רגליים ואחר כך יקרא, ווי ווייט דארף מען זיך דערווייטערן פון די צוויי זאכן צו קענען ליינען קרישמע, ארבע אמות. במה דברים אמורים אז פיר אמות איז גענוג בזמן שהם מלאחוריו, טאמער די צואה מי רגליים איז הינטער אים, או מצידיו אדער אויף די זייט, אבער ער זעט עס נישט, אבל אם היו כנגד פניו, אויב ס'איז געוועזן קעגן איבער זיין פנים, מרחיק מהן עד שלא יראה אותן ואחר כך יקרא, ס'איז נישט גענוג אז מ'דערווייטערט זיך פיר איילן, מ'מוז זיך אזוי דערווייטערן אז מ'זאל דאס מער נישט קענען זען, און הערשט נאכדעם קען מען ליינען קרית שמע. זאגט רבי חיים וויטאל אין שערי קדושה, האלט ער אינמיטן רעדן פון גאווה, זאגט ער הקפדנות היא ענף מן הגאווה ומן הכעס, מקפיד זיין אויף יענעם, נישט זיין א מעביר על מדותיו, דאס איז א אפטיילונג פון גאווה און פון כעס. ואמרו רבותינו ז ל מאן דקפיד קפדין ליה, ווער עס איז מקפיד מיט מענטשן איז מען פון הימל מקפיד מיט אים, ואין מוחלין לו עוונותיו, שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע, למי נושא עוון, וועם טוט דער אייבערשטער פארגעבן, למי שעובר על פשע, און מעביר על מדותיו, ער איז עובר אויף דאס וואס מענטשן פארזינדיגן זיך פאר אים. אמרו רבותינו ז ל לעולם יבקש אדם רחמים שלא יכעוס, בכל יום ובכל עת דארף מען בעטן רחמים אז מען זאל נישט קומען צו כלל כעס, יתן בעפר פיהו, יתן למכהו לחי מען זאל געבן דעם באק פאר די שלעגער, ישבע בחרפה מען זאל ליידן און שווייגן, אשרי מי ששומע חרפתו ואינו משיב וואויל איז פאר א מענטש וואס ער הערט צו זיין שאנדע און ער ענטפערט גארנישט צוריק. וכן כתיב, ישעיה הנביא האט געזאגט, גווי מיין קערפער נתתי למכים, האב איך געגעבן פאר די שלעגערס. כך אמרו חכמים, כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר נושא עוון ועובר על פשע. ואמרו בחופת אליהו, זכרונו לברכה, וואס דאס איז באמת אויך א גמרא אין מסכת פסחים, דף קוף יוד גימל עמוד ב, שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבן, דריי מענטשן האט דער אייבערשטער זיי ליב, מי שאינו כועס, ווער ס'רעגט זיך נישט, און מי שאינו משתכר, ווער ס'טרינקט זיך נישט אן, מי שאינו עומד על מדותיו, איינער וואס איז נישט קיין עומד על מדותיו, נאר א מעביר על מדותיו.